מלכים א' פרק ט', יעצט אונז האבן געענדיגט, שלמה האט געבויט די בית המקדש און בית המלך, אזוי ווי די פסוק פירט אויס, ואת כל חשק שלמה, אלעס וואס שלמה האט געוואלט, אשר חפץ לעשות, קומט א נביאה, זייער אינטערעסאנט, אזא שיינע, נישט אזא שיינע נביאה, די צווייטע מאל, די צווייטע מאל וואס שלמה המלך האט באקומען א נביאה, די ערשטע מאל איז געווען אין גבעון, די אייבערשטער האט אים געגעבן חכמה, דא צווייטע מאל זעט אויס ס'איז געווען אין ירושלים, די אייבערשטער זאגט אזוי, מען ענטפערט אים אויף זיין תפילה בעצם פון די פריערדיגע פרק, איך האב געהערט דיין תפילה, איך וועל טאקע מאכן דעם הויז, דעם שטוב, דעם בית וואס דו האסט געבויט, זאל זיין דארט שמי עד עולם, איך וועל טאקע לייגן דארט עיני וליבי שם כל הימים, אבער דאס איז אויב דו וועסט גיין אין די דרך פון דוד המלך, וועסט פאלגן די מצוות, דעמאלטס וועט טאקע מקוים ווערן וואס כ'האב צוגעזאגט פאר דוד, אז זיינע קינדער וועלן זיין מלכים, אבער טאמער נישט, און טאמער ענק וועט נישט פאלגן די מצוות, און ענק וועט דינען עבודה זרה, וואס וועט זיין? כ'וועל ארויסווארפן די אידן פון דא, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה, זיי זאלן גיין אין גלות, און דעם שטוב וואס דו בויסט, דאס האסטו דאך געמאכט, כ'וועל אוועקשיקן, דו מיינסט כ'ווער נתפעל פון א הויז? כ'ווער נישט נתפעל. והיה ישראל למשל ולשנינה, די אידן וועלן זיין א געשפּרעך ווארט מ'וועט לאכן פון זיי אלע פעלקער, מיט אלע ארום אריבערגעגאנגענע זיי פרעגן, על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת ולבית הזה, וואס איז געשען? וועלן זיי ענטפערן, יא, די אייבערשטער, אז זיי האבן אפגעלאזט דער אייבערשטער, ער האט זיי ארויסגענומען פון מצרים, זיי זענען געגאנגען צו אנדערע געטער, האט די אייבערשטער זיי ארויסגעווארפן. און עד כאן, דאס איז בעצם די ענד פון די גרויסע מעשה פון שלמה המלך. יעצט הייבט זיך אן די סדר, נאך זאכן, פארשידענע גדולות וואס איז געשען צו אים, מען ווייזט זיין גרויסקייט, און נאך א פרק צוויי גייען אונז זען ווי אזוי אין א געוויסע זין איז נישט האט ער נישט געטון באמת דאס וואס ער האט געדארפט טון, נישט געפאלגט אלע מצוות, יא אביסל נאכגעגאנגען עבודה זרה, און ממילא האט זיך שוין אנגעהויבן די גאנצע פראבלעמען, די מ'האט זיך צוטיילט די מלוכה, דא הייבט זיך אן באמת אן, וועגן דעם גאנץ ספר מלכים באמת איז דא די צוויי שיינע מלכים דוד און שלמה, בעיקר שלמה וואס דאס איז א זמן מוצלח, אבער אפילו סוף ימי שלמה הייבט שוין אן אז די הבטחה וואס די אייבערשטער זאגט אז ס'גייט ווערן א גלות פון דעם, ס'גייט ווערן א חורבן, הייבט זיך שוין אן באמת צו געשען. אקעי, אבער קודם כל לערנען אונז וואס נאך זאכן וואס שלמה האט געבויט, חלקים. נישט קלאר וואס יעדע פשט לערנט אונז אויס, כ'זאג נאר וואס עס שטייט, איין זאך שטייט דא, נאך צוואנציג יאר, האט מען געלערנט זיבן יאר האט ער געבויט בית המקדש, און דרייצן יאר זיין הויז, קומט אויס צוואנציג יאר, איז חירם, האט אלס, האט אים נאך אלס צוגעשטעלט, די עצי ארזים, די עצי ברושים, די גאלד, אלעס וואס ער האט געדארפט, שלמה המלך האט אים באצאלט, שטייט פריער האט אים באצאלט, האט אים אויסגעהאלטן זיין שטוב, אבער דא זעט אויס האט אים צוגעצאלט צוואַנציק שטעט אים געבען אין גליל אין צפון ארץ ישראל האט ער געבען פאר חירם, חירם איז דאך אויך מיט צפון סאו נאנט צו אים האט אים געבען א פרייז די צוואַנציק שטעט זאל קענען שולט זיין דארט צו ניצען, און חירם איז געגאנגען שפאצירען און געגאנגען וויזיטען דעם שטעט, ס'איז אים נישט געפאלען, זייער אינטערעסאנט, פסוק זאגט, ער זאגט מה הערים האלה אשר נתתה לי אחי, ער רופט שלמה זיין ברודער, א מלך, נאך א מלך, ער זאגט ווער איז דאס, איך בין נישט געווען העפי מיט דעם שטעט, שוין עד כאן, איך ווייס נישט וואס איז געשעהן מיט דעם, שטייט די שטעט רופט זיך ארץ כבול, נישט קלאר אויב ארץ כבול ווייזט אפשר אז ס'נישט קיין געשמאקע לאנד. כל פנים, עד כאן המעשה, שטייט אז ער האט געשטאפט און געשיקט הונדערט און צוואנציג כיכר זהב, לכאורה דאס באלאנגט פריער בעצם, יא, דאס איז א חלק פון די זאכן וואס ער האט געשיקט און שלמה האט אים געצאלט, אבער על כל פנים דאס איז די מעשה צווישן שלמה און חירם. נאכדעם פירט די פסוק אויס א נייע זאך, מס הייסט די פסוק א לאנגע ליסט פון נאך זאכן, חוץ פון דעם וואס שלמה האט געבויט די בית המקדש און די פאלאץ פון די מלך, האט ער געבויט אין גאנץ ארץ ישראל האט ער געבויט, איך מיין א גרויסן קעניג, אין גאנץ ארץ ישראל האט ער געבויט פארשידענע פלעצער, ער האט געבויט זיין שטוב, ער האט געבויט עפעס א פלאץ וואס הייסט המילוא, מילוא איז געווען, זאגט רש"י, געווען אנגעפילט אין ירושלים, ס'איז געווען עפעס אזא בערגל, ער האט עס אנגעפילט א וואנט ארום און ארום, אנגעפילט מיט זאמד, ס'זאל זיין עפעס א שיינע פלאץ. ער האט געבויט די חומה, ער האט געבויט א פלאץ חצ, חצור, מגידו, גזר, וואס איז די מעשה מיט גזר? זייער אינטערעסאנט, גזר איז געווען א כנענישע שטאט בעצם, אונז האבן שוין געלערנט וועגן דעם לא הורישו את הכנעני יושב גזר אפרים, און פרעה מלך מצרים שלמה'ס שווער בעצם איז געגאנגען זיך שלאגן מיט די כנענים פון גזר, ער האט זיי געהארגעט, פארברענט די שטאט, און געבן די שטאט פאר שלמה'ס ווייב אשת שלמה, פאר בת פרעה אשת שלמה, כאילו שלמה האט דורכדעם באקומען, פרעה האט געארבעט פאר שלמה דא כאילו, ער האט כובש געווען גזר און שלמה האט עס גע'ירש'נט דורך זיין ווייב, האט ער געבויט גזר, געבויט בית חורון, געבויט בעלת תדמור, נאך שטעט, און די שטעט פאר די פאר די פערד וואס ער האט געהאט, און פאר די רייטער וואס ער האט געהאט, אלעס האט ער געבויט, ירושלים, לבנון וכו', די גאנצע פלאץ האט ער געבויט. ווער האט עס אלץ געבויט? עס האט געבויט זאגט די פסוק נישט די אידן, די אלע איבערגעבליבענע גוים, די אמורי, חיטי, פריזי און אזוי ווייטער וואס זענען נישט געווען בני ישראל, זייערע קינדער, שלמה האט נישט געקענט הרג'ענען אבער שלמה האט זיי געמאכט למס עובד, זיי זענען געווען די ארבעטערס, די אידן זיי זענען געווען די שרים, די מלחמה האלטערס, די שלישים און אזוי ווייטער. עס איז געווען פֿינף הונדערט און פֿופֿציק שרי הניצבים, אנדערע פלעצער שטייט אנדערע נומבערס, רשי זאגט תירוצים מסביר צו זיין די אנדערע לעוועלס פון נומבערס, על כל פנים זיי זענען געווען די בעלי הבית, און דאס איז די גרויסע מלכות פון שלמה. יעצט בת פרעה האט ער געבויט א שטוב האט זי האט זי געגאנגען ארויף פון עיר דוד, זי איז געגאנגען אין איר הויז, דעמאלטס האט ער געבויט די מילוא, זעט אויס די מילוא האט ער געבויט פאר בת פרעה, רשי זאגט ברענגט די גמרא האט טענות אויף דעם, על כל פנים דריי מאל א יאר לכאורה אין די דריי רגלים אזוי שטייט אין דברי הימים האט שלמה המלך געמאכט עולות און שלמים אויף די קרבן מזבח דעם בית המקדש איז טאקע געבויט נאך זאכן וואס ער האט געהאט אז מיר רעדן דאך אינדרויסן ער האט געהאט די אלע שטעט נאך א פלאץ געהאט אויפן ים סוף אין עציון גבר דאס איז אילות הייסט אילת בעצם ווי ס'איז היינט האט שלמה המלך געהאט שיפן שלמה מיט חירם חירם אויך האט געווען קענט מיט שיפן זיי האבן געווען מומחים אויף שיפן די מענטשן פון צור ער האט געשיקט זיינע מענטשן צוזאמען מיט שלמה'ס מענטשן אויף שיפן אין די ים סוף און געגאנגען צו א פלאץ הייסט אופירה דארט האבן זיי געברענגט פֿיר הונדערט און צוואַנציק כיכר גאלד דאס איז געווען שלמה האט געמאכט גרויסע ביזנעס געברענגט גאלד פון די גאנצע וועלט דאס איז געווען די גרויסע שלמה נישט נאר אין די ירושלים נאר אין די גאנצע שטאט אין גאנץ ארץ ישראל און אפילו ווייטער זיי האט געשיקט שיפן און געדילט מיט חירם און מיט אנדערע מלכים מסתמא אזוי ווי אונז גייען זען די נעקסטע פרק נאך מלכים וואס זענען געקומען זען גדולת שלמה.